זיך צונויפרעדן מיט דעם מת, אמר ליה, האט אונקלוס געפרעגט טיטוס'ן, מאן חשיב בההוא עלמא, ווער איז חשוב אויף דער וועלט דא, מיינט מען נישט דער אונקלוס וואס האט געמאכט דעם תרגום, עס איז א צווייטער, אמר ליה האט ער אים געזאגט, ישראל, די אידן זענען חשוב, מהו לאידבוקי בהו, לוינט זיך כ'זאל זיך באהעפטן מיט די אידן, כ'זאל זיך מגייר זיין, אמר ליה האט ער אים געזאגט מילייהו נפישין, די מצוות פון זיי איז אסאך, ולא מצית לקיומינהו, וועסטו סיי ווי נישט קענען מקיים זיין, זיל איגרי בהו בההוא עלמא, גיי רייץ זיך אן מיט זיי אויף דער וועלט, והוית רישא וועסטו ווערן א ווי מען זאגט א אנפירער, דכתיב שטייט אין פסוק היו צריה לראש, אירע שונאים זענען געווארן ראשים, כל המיצר לישראל נעשה ראש, איז תוספות זאגט אויף דעם אויף א ארט דא מסורת הש"ס ברענגט עס דא אראפ, איידער זיי טוען שלעכטס די אידן ווערן זיי ראשים כדי מען זאל נישט זאגן אז די אידן זענען אריינגעפאלן ביד אומה שפלה. אמר ליה האט אונקלוס געפרעגט טיטוס'ן, גברא במאי, מיט וואס טוט מען דיר משפט'ן? אונקלוס האט געפרעגט טיטוס'ן, אמר ליה האט ער אים געזאגט, במאי דפסיק אנפשיה, וואס איך האב אליין אויף זיך באשטימט,

זאלסט זיך ווי יענער זאגט מיט זיי נישט האבן צו טון. אמר ליה האט ער אים געפרעגט דיניה דההוא גברא במאי, וואס איז וואס משפט מען דא? אמר ליה האט ער אים געזאגט בשכבת זרע רותחת, ווייל ער איז דאך מידה כנגד מידה, ווייל צוליב בלעם הרשע האט דאך געווען די מעשה מיט די בנות מואב, און דא אין מסורת הש"ס איז דא צוגעשטעלט וואס הייסט בשכבת זרע רותחת, אהבת נשים לא יוצא מידי, בזה מבלה גופו ונשמתו, אז וואס ווערט דארט דערמאנט אז די די גרעסטער עונש פאר די מענטש איז אז די תאוות האט ער דעמאלט אויך, און טראכט ער האט געפינט אין זיך אזא מין ארט און ער קען דארט זיין אזוי געהויבן, און דאס טוט אים מטריד זיין, אזל איז אונקלוס געגאנגען, אסקיה בנגידא האט ארויפגעברענגט מיט אים מיט דעם כישוף פון אוב לפושעי ישראל. אמר ליה האט זיי געפרעגט מאן חשיב בההוא עלמא, ווער איז חשוב דארט אויף דער וועלט, אמר ליה ישראל די אידן, מהו לאידבוקי בהו, צו זאל מען זיך מיט זיי באהעפטן, אמר ליה האבן זיי געזאגט צו אים, טובתם דרוש, פון די גוטס פון די אידן זאלסטו פארשן, רעתם, זייער שלעכטס לא תדרוש. שלעכטס טון די אידן זאלסטו נישט. כל הנוגע בהן, דער וואס רירט אהן די אידן, כאילו נוגע ווי ער רירט אהן בבבת עינו, אין זיין אפל פון אויג. אמר ליה האט ער אים געפרעגט דיניה דההוא גברא במאי, מיט וואס משפט'ן אים? אמר ליה האט ער אים געזאגט בצואה רותחת דאמר מר, מיר האבן געלערנט איז דא דא א טייטש בצואה רותחת אזוי ווי יענער זאגט זיי זענען קיינמאל נישט געווארן אפגעוואשן פון זייער שמוץ, כל המלעיג על דברי חכמים נידון ווערט ער גע'משפט בצואה רותחת, תא חזי קום זע מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי עבודה זרה, גיב א קוק עסטו זען דעם חילוק, בילעם וואס די שכינה האט זיך צו אים באוויזן האט ער געזאגט אז לא תדרוש את שלומם וטובתם כל הימים, און די פושעי ישראל האבן געזאגט מען זאל נישט פארשן זייער שלעכטס אבער גוטס יא, זעהט מען אז די נביאי אומות העולם זענען ערגער ווי די פושעי ישראל. תניא מיר האבן געלערנט אמר רבי אלעזר, בא וראה קום און זע כמה גדולה כוחה של בושה, ווי גרויס איז דער כח פון בושה, צוליב דער בושה וואס בר קמצא האט געהאט, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, דער אייבערשטער האט אים געהאלפן, והחריב את ביתו, ער האט געמאכט חרוב זיין הויז, ושרף את היכלו, און פארברענט זיין היכל. פריער האט מען געלערנט אין גמרא, אתרנגולא ותרנגולתא, דורך א הון און א האן, חרוב טור מלכא, איז געווארן חרוב די מדינה וואס האט געהייסן טור מלכא, טור איז די טייטש א בארג, טור מלכא הייסט הר המלך. וואס איז געווען די מעשה? דהוו נהיגי מ'האט זיך געפירט כי הוו מפקי חתנא וכלתא, ווען די חתן און כלה זענען געגאנגען צו די חופה, מפקי קמייהו האט מען פאר זיי ארויסגעפירט

די אידן זענען געפאלן אויף די רומאים מחונהו, זיי האבן זיי געשלאגן. אתו אמרו ליה לקיסר, מען איז געקומען מען האט געזאגט דעם קיסר, מרדו בך יהודאי, די אידן האבן אין דיר ווידערגעשפעניגט, אתא עלייהו איז ער געקומען אויף זיי מלחמה האלטן מיט די אידן. הוה בהו איז געווען צווישן די אידן איינער א גרויסער גיבור, ההוא בר דרומא אזוי איז געווען זיין נאמען, דהוה קפיץ מילא, ער איז געשפרינגען א מייל, וקטיל בהו, האט געהארגעט אין זיי. שקליה קיסר לתאגיה, דער קיסר פון רוים האט גענומען זיין קרוין, ואותביה אארעא, ער האט אוועקגעלייגט דעם קרוין אויף דער ערד, ס'אן ענין פון ביטול, אמר, ריבוניה דעלמא כוליה, האר פון דער וועלט, אי ניחא לך, אז דו ווילסט, לא תמסריה, גיב נישט איבער לההוא גברא לדידיה ולמלכותיה, גיב נישט איבער דעם מלך מיט זיין קעניגרייך בידיה דחד גברא, זאל מען חרוב ווערן אבער נישט אריינפאלן אין מענטש, אכשליה פומיה לבר דרומא, בר דרומא האט געשטראכלט זיין וומב, מויל, ער האט ארויסגעזאגט זאכן וואס מען דארף נישט, ואמר, ער האט געזאגט, הלא אתה אלוקים, זנחתנו, דו האסט אונז פארלאזט, ולא תצא אלוקים בצבאותינו, און דער אייבערשטער העלפט נישט די אידן, פרעגט די גמרא, דוד נמי אמר הכי, דוד האט דאך אויך געזאגט, ס'דאך א פסוק אין תהלים, ענטפערט די גמרא, דוד אתמוהי קא מתמה, דוד האט זיך געוואונדערט, האסטו אונז דען אונז פארלאזט? גייסטו דען נישט פאר אונז האלטן מלחמה? על לבית הכסא, בר דרומא איז אריינגעגאנגען בית הכסא, אתא דרקונא, איז געקומען א שלאנג, שמטיה, ס'האט ארויסגעשלעפט לכרכשיה ונח נפשיה. און איז געשטארבן. אמר, האט דער מלך פון רוים געזאגט, הואיל ואיתרחיש לי ניסא הא זימנא, יעצט איז מיר געשען א נס, וואס דער בר דרומא איז געשטארבן, אישבקינהו, וועל איך זיי יעצט לאזן, כ'וועל זיי נישט טון קיין שלעכטס די אידן. שבקינהו, האט עס אפגעלאזט, ואזל, און ער איז אוועקגעגאנגען. איזדקור, זיי האבן זיך זיי די אידן געפרייט, ואכלו ושתו, זיי האבן געגעסן און געטרינקען, ואדליקו שרגי, אנגעצינדן ליכט, עד דאיתחזי, ביז ס'האט זיך געזען בליונא דגושפנקא, גושפנקא, ווערט אנגערופן אז די אויף די טבעת'ן אמאל האט מען דארטן געהאט אויסגעמאלט צורות דאס איז געוועזן די חתימה דאס האט זיך געזען ברחוק מילא ווייט א מייל איז אזוי ווען די אידן זאלן דאס געווען טאן ווען מען לויבט דעם אייבערשטן וואס מען איז געווארן געראטעוועט פון דעם מלך רוים איז דאך זייער גוט, אז ס'געשענט איינעם א נס דארף מען, ס'איז דאך דא אן ענין פון שמחת הודאה, אבער דא איז דאס נישט אזוי געוועזן, די שמחה איז געוועזן, אהה דער מלך פון רוים האט פאר אונז מורא, אזוי דוכט זיך זאגט דער מהרש א. אמר האט ער געזאגט, מיחדא קא חדו בי יהודאי, פון דעם זעט מען דאך, ער זאגט זיי פרייען זיך, און זיי האלטן אז זיי זענען שטארקער פון מיר, אתא הדר אתא עלייהו, ער איז געקומען נאכאמאל אויף זיי. אמר רב אסי האט רב אסי געזאגט, תלת מאה אלפי, דריי הונדערט טויזנט, שליפי סייפא, אזעלכע וואס האבן ארויסגעשלעפט שווערדן,

די האבן נישט געוואוסט פון די שטייט אין פסוק בלע השם דער אייבישטער האט פארשניטן ולא חמל האט נישט רחמנות געהאט את כל נאות יעקב די אלע וואוינונגען פון יעקב'ן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן אלו דאס איז שישים ריבוא עיירות זעכציג צענער טויזנטער שטעט. דאס איז זעקס הונדערט טויזנט שטעט, שהיו לו לינאי המלך, וואס ינאי המלך האט געהאט בהר המלך, און דאס אלעס איז געווארן חורבן. דאמר רב יהודה אמר רב אסי, שישים ריבוא עיירות, זעכציק צענער טויזנטער שטעט, זעקס הונדערט טויזנט שטעט, היו לו לינאי המלך בהר המלך האט ינאי המלך געהאט אין הר המלך, דאס איז דאך טור מלכא, וכל אחת ואחת אין יעדן שטאט היו בו איז געוועזן כיוצאי מצרים זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, חוץ משלש, א אויסנאם פון דריי, שהיו בהן וואס אין זיי איז געווען כפליים כיוצאי מצרים, דאפלט ווי יוצאי מצרים, דארטן איז געוועזן א מיליאן מיט צוויי הונדערט טויזנט. אלו הן, דאס זענען די דריי וואס איז געווען טאפעלט ווי יוצאי מצרים, כפר ביש, כפר שיחליים, כפר דכריא. כפר ביש, ביש איז די טייטש שלעכט, פארוואס האט עס געהייסן די שלעכטע דארף? דלא יהבי ביתא לאושפיזא, מען האט נישט געקט הכנסת אורחים איז דארט נישט געווען, מען האט נישט געלאזט דארט א פרעמדן מענטש זאל ביי זיי נעכטיגן. כפר שיחליים, שהיתה פרנסתן האבן זייער פרנסה געווען מן שיחליים, רש י זאגט ס'אזא מין עסן ווייל זיי האבן מיט דעם אויך געהאנדלט. כפר דכריא, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט, דכריא איז א לשון זכר, שהיו נשותיהם יולדות זכרים תחילה, זיי האבן פריער געבוירן זכרים, ויולדות נקבה באחרונה, ביי די ענדע האבן זיי געבוירן נקבה, ופוסקות, און זיי האבן אויפגעהערט צו געבוירן. אמר עולא האט עולא געזאגט לדידי חזי לי ההוא אתרא, איך האב געזען דעם פלאץ, ואפילו שיתין ריבוותא קני לא מחזיק, אפילו זעקס הונדערט טויזנט שטעקעלעך איז אויך נישט דא פלאץ דארט אוועקצושטעלן. אמר ליה ההוא צדוקי לרב חנינא, האט דער צדוקי אפיקורס געזאגט צו רב חנינא, שקורי משקריתו, איר זאגט ליגנט, אט זאגט איר אז ס'איז דארטן געווען זעקס הונדערט טויזנט שטעט, און ס'איז אין הר המלך, און ס'איז זייער א קליינער פלאץ. אמר ליה, האט אים רבי חנינא געזאגט, ארץ צבי כתיב, ארץ ישראל ווערט אנגערופן די לאנד פון א הערש, מה צבי זה אזוי ווי א הערש, אין עורו מחזיק את בשרו, זיין פעל האלט נישט זיין פלייש, אזוי ווי איך האב אראפגענומען די פעל פון דעם הערש, ווערט עס גלייך איינגעצויגן, אז איך וויל נאכער צודעקן די פלייש פון דעם הערש מיט דער פעל, קאן איך נישט. ביי א בהמה איז אויך אזוי, מען קאן נישט צודעקן, אבער א הערש איז עס נאך מער, ער ווערט עס איינגעצויגן. אף ארץ ישראל די זעלבע זאך ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה ווען מען זיצט אויף דעם לאנד רווחא איז עס ברייט ובזמן שאין יושבים עליה אז מען וואוינט נישט דארטן גמדא ווערט עס איינגעצויגן. ר' מניומי בר חלקיה ור' חלקיה בר טוביה ור' הונא בר חייא הוו יתבי גבי הדדי זענען געזיצן צוזאמען אמרי זיי האבן געזאגט אי איכא דשמיע ליה מילתא, אויב ס'דא איינער וואס האט עפעס געהערט מכפר סכניא של מצרים וועגן דעם דארף סכניא פון מצרים לימא, אויב ווער ווייסט וועגן דעם ארט צו ס'איז דארטן געווען צדיקים צו ס'איז דארטן געווען רשעים זאל ער זאגן. פתח חד מינייהו ואמר האט איינער פון זיי אנגעהויבן האט געזאגט מעשה בארוס וארוסתו ס'איז געווען א מעשה מיט א חתן און א כלה וואס זיי זענען געווען פון דעם שטאט וואס הייסט כפר סכניא, שנשבו לבין עובדי כוכבים, זיי האבן געווארן ביידע געפאנגען צו גויים והשיאום זה לזה, און די גויים האבן זיי געהייסן וואוינען צוזאמען. אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, בבקשה ממך, איך בעט פון דיר, אל תגע בי, זאלסט מיר נישט אנרירן, שאין לי כתובה ממך, איך האב נישט פון דיר קיין כתובה. ולא נגע בה, האט איר נישט אנגערירט עד יום מותו, ביז דעם טאג ער איז געשטארבן. וכשמת ווען ער איז געשטארבן, אמרה להן, האט די פרוי געזאגט צו זיי, סיפדו לזה, זאגט אים א הספד, שפטפט ביצרו, פטפט ער האט מזלזל געווען אין זיין יצר הרע, ער האט זיך געשטארקט אויף אים, יותר מיוסף, מער פון יוסף, דאילו ביוסף לא הוה, ביוסף איז נישט געווען, אלא חדא שעתא, די נסיון איז געווען איין מאמענט, והאי און דא כל יומא ויומא יעדן טאג ואילו יוסף לאו בחדא מטה והאי און דא געווען בחדא מטה אין איין בעט ואילו יוסף לאו אשתו והא אשתו און דאס איז דאך זיין פרוי דער מהרש"א רעדט שוין פון דעם לכאורה איז דאך געווען א הארבערע זאך כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה זאגט ער אז דאס איז נישט געוועזן ווייל ס'איז דארט געווען אידן א ראיה זעהט מען פון דעם כשמת אמרה להם סיפדו לזה די ברכה דאס האט געקאנט זיין. פתח אידך ואמר האט דער אנדער אנגעפאנגען האט געזאגט מעשה ס'איז געווען א מעשה ועמדו ס'איז געשטאנען ארבעים מודיות בדינר פאר א איין דינר האט מען געקאנט קויפן פערציג מאסן פון תבואה נחסר השער די מאס איז געווארן קלענער דער סדר איז אמאל געוועזן ווען די תבואה ווערט טייערער דעם זעלבן דינר האט מען באצאלט נאר די מאס איז געווען קלענער מודיא אחת איין מודיא. ובדקו ומצאו מ'האט געפינען אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו, קיין אנדער עבירה איז נישט געוועזן נאר די עבירה אז נאכדעם ווי מ'האט באשטראפט איז צוריק געגאנגען דער פרייז אויף די מודיא, פתח אידך ואמר מעשה געווען א מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה, ער האט געוואלט גט'ן זיין פרוי.

און ער האט געברענגט די ווייסל פון א איי והטיל ביניהם, און ער האט דאס, ווייל ס'איז גלייך צו שכבת זרע, און ער האט עס דארט געווארפן צווישן זיי, אז זאל מען זאגן אז זי האט מזנה געווען, והעמיד להן עדים, האט אוועקגעשטעלט עדים ובא לבית דין, און איז געקומען צום בית דין, היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, איז דארט געווען אן אלטער מאן פון די תלמידים פון שמאי הזקן, ובבא בן בוטא שמו. דער זקן האט געהייסן בבא בן בוטא. אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, כך מקובלני משמאי הזקן, אזוי האב איך א קבלה פון שמאי הזקן, לובן ביצה א ווייסל פון א איי, סולד מן האור, ווערט סולד, ווערט אויסגעטריקנט, אז ס'איז דא די ווייסל פון די איי אויף א מלבוש און מען לייגט עס צו צו דעם פייער, טוט דאס נישט איינזאפן, נאר וואס דען, סולד, ס'טוט ווערן פארהארטעוועט אויסער דעם בגד. ושכבת זרע דוחה מן האור, און שכבת זרע ווערט, גייט אריין און ס'ווערט איינגעזאפט אין דעם בגד און ס'ווערט נישט פארגליווערט,

אזוי איז דאך דער דין אז אויב מען גט די פרוי ווען זי איז אז זי האט מזנה געווען, איז די האט זי דאך א שאדן די כסובה, ער האט איר געוואלט מאכן א שאדן די כסובה. פרעגט ר' יוסף ומאחר דהוו צדיקים כולי האי מאי טעמא איענוש, אז זענען געווען אזעלכע גרויסע צדיקים פארוואס זענען זיי געווארן געשטראפט, ווי זיי זענען געווען גרויסע צדיקים פון דער ערשטער מעשה איז דאך קלאר די מעשה פון די ארוס וארוסתו, וואס איך זאג דארטן אז מיט דריי זאכן איז עס שטארקער פון יוסף. פון דער צווייטער מעשה איז אויך די זעלבע זאך. וואס איז געווען די צווייטע מעשה? אז די אב ובנו, ריכטיג ס'איז טאקע זייער א הארבע עבירה, אבער ווען מיר זעען אז נאכדעם ווי מ'האט זיי באשטראפט וחזר שער למקומו, איז דאך פון דעם אליין שוין א סימן אז קיין אנדערע עבירות איז דארט נישט געוועזן. און אויך די דריטע עבירה, און לכאורה די דריטע עבירה איז אויך די זעלבע זאך, ס'איז נאר געווען ווי מען זאגט ער האט געוואלט מוציא שם רע זיין וועגן די כתובה, איז אויב זענען געווען אזעלכע צדיקים מאי טעמא איענוש, פארוואס זענען זיי געווארן געשטראפט? אמר ליה האט ער אים געזאגט משום דלא איאבול על ירושלים. זיי האבן נישט געטרויערט אויף דעם חורבן פון ירושלים, דכתיב שטייט אין פסוק. שמחו את ירושלים, מאכט פריילעך ירושלים, וגילו בה, פריידט זיך אין איר, כל אוהביה, שישו אתה משוש, אלע וואס האבן איר ליב זאלן זיך מיט איר פרייען, כל המתאבלים עליה, די אלע וואס טרויערן אויף איר, די אלע וועלן זיך פרייען. האט מען פריער געהאט אין גמרא אשקא דריספק דער וואנט פון א פון א וואגן חרוב ביתר איז געווארן חרוב די שטאט ביתר דהוו נהיגי ס'איז געווען דער מנהג כהוה מסיילת גענוקי אז ס'ווערט געבוירן א קינד א יונגל שתלי ארזא האט מען פארפלאנצט א ארז, א טענענבוים, ינוקתא, א מיידעלע איז געבוירן געווארן, שתלי האט מען געפלאנצט תורניתא, דאס איז אויכעט א מין ארז, ס'איז דא צען מינער ארז, דאס איז איינס פון זיי די תורניתא. וכי הוו מינסבי, ווען זיי האבן חתונה געהאט, קייצי להו, האט מען אפגעשניטן די ביימער, ועבדו גננא מ'האט פון די ביימער געמאכט די חופה. יומא חד איינמאל הוה קא חלפא ברתיה דקיסר איז דורך געפארען די טאכטער פון קיסר אתבר שקא דריספק עס האט זיך צובראכען די וואנט פון דעם וואגען קצו ארזא מען האט אפגעשניטען דעם ארז ועיילו לה מען האט איר געברענגט אתו, זענען די אידן געקומען נפול עלייהו, און זענען באפאלן די וועלכע האבן דאס געטאן פון רוים, מחונהו זיי האבן זיי געשלאגן. אתו אמרו ליה לקיסר, מען איז געקומען מען האט געזאגט דעם קיסר, מרדו בך יהודאי, די אידן האבן דיר ווידערגעשפעניגט, אתא עלייהו, איז דער מלך רוים געקומען אויף דער שטאט ביתר. שטייט אין פסוק, גדע דער אייבערשטער האט פארשניטן בחרי אף מיט כעס, כל קרן ישראל, די גאנצע שטארקייט פון די אידן, אמר רב זירא אמר רב אבהו אמר רבי יוחנן, אלו דאס איז שמונים אלף, אכציג טויזנט, קרני מלחמה, קרן רופט זיך אן די טראמפייטערס צו די שופרות, וואס די מפקדים די וואס ווילן איינזאמלען די מיליטער ארום זיך, איז געוועזן אכציג טויזנט אנפירער פון מיליטער, און ארום זיי האט יעדער געהאט זיין גרופע מיליטער שנכנסו לכרך ביתר וואס זענען אריינגעגאנגען אין די שטאט ביתר בשעה שלכדוה ווען זיי האבן איינגענומען די שטאט והרגו בה און זיי האבן געהארגעט אין ביתר אנשים ונשים וטף מענער און פרויען און קליינע קינדער עד שהלך דמן ביז ס'איז געגאנגען זייער בלוט ונפל לים הגדול ס'איז אריינגעפאלן אין ים הגדול. שמא תאמר טאמער וועסטו מיינען קרובה היתה דער ים הגדול איז געווען נאנט רחוקה היתה מיל ס'איז געווען ווייט א מייל תניא מיר האבן געלערנט רבי אליעזר הגדול אומר רבי אליעזר הגדול זאגט שני נחלים יש בבקעת ידים ס'איז דא צוויי טייכן אין בקעת ידים אחד מושך אילך איינס ציט זיך אין דער זייט שטאט ואחד מושך אילך און איינס ציט זיך די אנדערע זייט ושיערו חכמים די חכמים האבן אפגעשאצט שני חלקים מים, צוויי חלקים וואסער ואחד דם. במתניתא תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט, שבע שנים, זיבן יאר, בצרו, האבן אפגעריסן עובדי כוכבים די גוים את כרמיהם זייערע וויינגערטנער, וואס איז וואס איז געווארן באמיסטיגט מדמן של ישראל פון די בלוט פון די אידן בלא זבל זיי האבן נישט געדארפן באמיסטיגן אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי ס'האט מיר דערציילט זקן אחד מאנשי ירושלים אן אלטע מאן פון די מענטשן פון ירושלים

עד שהלך דמם, ביז ס'איז געגאנגען די בלוט, ונגע, ס'האט אנגערירט בדמו של זכריה, אין בלוט פון זכריה הנביא. לקיים מה שנאמר, מקיים זיין וואס שטייט אין פסוק, ודמים בדמים, בלוט אין בלוט נגעו, האבן אנגערירט. אשכחיה, נבוזראדן האט געטראפן לדמיה דזכריה, די בלוט פון זכריה'ן, דהוה קא מרתח וסליק, וואס די בלוט טוט קאכן. אמר האט ער געזאגט מאי האי וואס איז דאס? אמרו ליה האבן זיי געזאגט צו אים דם זבחים די בלוט פון קרבנות דאישתפך וואס איז געווארן פארגאסן אייתי האט מען געברענגט בלוט פון בהמות איז ולא אידמו ס'איז נישט געווען גלייך אמר להו האט נבוזראדן געזאגט צו די אידן אי אמריתו לי אז איר זאגט צו מיר מוטב איז גוט ואי לאו און אויב נישט מסריקנא לבשרייכו וויל איך קעמען אייער פלייש במסרקי דפרזלא מיט אייזערנע קאמס. אמרו ליה האבן זיי געזאגט צו אים מאי נימא לך וואס זאל מען דיר זאגן נבייא הוה בן ס'איז געווען א נביא צווישן אונז זכריה הנביא דהוה קא מוכח לן האט אונז געשטראפט במילי דשמיא וואס דער אייבישטער האט אונז געהייסן שטראפן, קמינן עילויה, מיר זענען אויף אים אויפגעשטאנען, וקטלינן ליה האבן אים געהארגעט, והא כמה שנין אזויפיל יארן דלא קא נייח דמיה זיין בלוט רוהט נישט, אמר להו האט נבוזראדן, דער רב טבחים געזאגט צו זיי, אנא מפייסנה ליה, איך וועל אים איבערבעטן ער זאל רוהען, אייתי האט ער געברענגט סנהדרי גדולה, סנהדרי קטנה, קטל עילויה ער האט דארט געהארגעט ולא נח, די בלוט האט אלץ געקאכט נישט גערוהט בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח ער האט געהארגעט בחורים און מיידלעך און די בלוט האט נישט גערוהט אייתי האט ער געברענגט תינוקות של בית רבן קליינע קינדער וואס האבן נישט געזינדיגט נאך קטל עילויה ער האט דארט געהארגעט ולא נח די בלוט האט נישט גערוהט אמר ליה האט נבוזראדן רב טבחים געזאגט זכריה זכריה טובים שבהן איבדתים די בעסטע פון זיי האב איך פארלוירן ניחא לך, ווילסטו דאבדינהו לכולהו זאל אלעמען אומברענגען, איך וועל אזוי לאנג שעכטן ביז וואנען דו וועסט רוען. כדאמר ליה הכי ער האט אים אזוי געזאגט, נח, האט די בלוט גערועט. בההיא שעתא אין דער צייט הרהר תשובה בדעתיה, איז נבוזראדן האט געטראכט פון תשובה טון, און האט ער געזאגט, ומה, אם על נפש אחת כך, אויף איין נפש איז דאס אזוי געשען אזויפיל זאכן וואס מ'האט אומגעברענגט דעם נביא, זכריה הנביא דאס איז געקומען ההוא גברא דער מענטש דקטל האט געהארגעט כל הני נשמתא אזויפיל נשמות על אחת כמה וכמה וואס די וואס די האט דער עונש ערק איז אנטלאפן אזל איז געגאנגען שדר האט געשיקט שטר פרטתא בביתיה. א שטר פרטית, וואס אין דעם שטר האט ער געשריבן די צוואה, ער האט ארויסגעזאגט בפרטיות וואס זאל זיין מיט זיין פארמעגן, ואיגייר האט זיך מגייר געווען. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נעמן גר תושב היה. גר תושב הייסט, מ'ווערט נישט קיין איד, א גוי וועלכער נעמט זיך נישט דינען די עבודה זרה, ער זאל מקיים זיין די מצוות וואס א בן נח איז מחויב, ווערט ער אנגערופן גר תושב, ער איז נאר א גר לגבי דעם תושב, איך מעז איך מעג אים לאזן וואוינען אין ארץ ישראל, אזוי ביי גויים איז דאך דא לא תחנם, איך טאר זיי נישט געבן קיין חניה, איך טאר זיי נישט פארקויפן קיין לאנד אין ארץ ישראל, און גר תושב ער מעג דארט וואוינען. נבוזרא, זיכער, די אנדערע זאכן נבילות מעג ער עסן, ס'איז א בפירוש'ע פסוק אין די תורה, לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה, דעם גר וואס דער איז נאר א גר מיט דעם וואס ער מעג וואוינען ביי דיר, זאלסטו עס געבן ואכלה. נבוזראדן, גר צדק היה. נבוזראדן איז געווען א גר צדק. דאס הייסט, ווי ווייט דער מענטש זאל זיין אין רשעות און שלעכטס, אז מען האט אים גערופן מיט דעם נאמען רב טבחים, אומגעברענגט אזויפיל און אזויפיל מיליאנען, דאך העלפט תשובה. מבני בניו של המן, די אייניקלעך פון המן'ען למדו תורה בבני ברק האבן געלערנט תורה אין בני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים האבן געלערנט מיט קינדער אין ירושלים, מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים, זיי האבן געלערנט תורה פאר דעם רבים פון די אידן, מאן אינון ווער איז דאס שמעיה ואבטליון? היינו דכתיב, דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט, ס'איז געוועזן מיט די בלוט פון זכריה, דאס מיינט דער פסוק, נתתי איך האב געגעבן את דמה איר בלוט על צחיח סלע אויף א גלאטן שטיין, לבלתי הכסות אז ס'זאל נישט ווערן צוגעדעקט, כאטש די בלוט איז געווען אויף דער ערד, אבער די ערד האט נישט איינגעזאפט די בלוט, ווייל עס וועט איינזאפן וועט עס ווערן צוגעדעקט. ביי יצחק'ן שטייט ער האט געזאגט הקול קול יעקב והידים ידי עשיו, גייט די גמרא דאס דרש'ענען אז יצחק האט געזאגט אויף א זאך וואס וועט זיין שפעטער, לכאורה איז דאך שווער פארוואס שטייט א טאפעלט לשון הקול יעקב והידים ידי עשיו, וויל די גמרא דרש'ענען הקול קול יעקב, דער קול וואס יעקב האט געשריגן ווען מען האט אים געטאן שלעכטס אין די שפעטערדיגע דורות, דורך וועמען איז דאס געקומען? והידים ידי עשיו. הקול, זה אדריאנוס קיסר שהרג האט געהארגעט באלכסנדריא של מצרים שישים ריבוא על שישים ריבוא כפליים כיוצאי מצרים, דאס קומט מען זאגן דער ערשטער הקול קול יעקב. זה אספסיאנוס קיסר שהרג וואס האט געהארגעט בכרך ביתר אין דער שטאט ביתר ארבע מאות ריבוא פֿיר הונדערט צענער טויזנטער ואמרי לה און אנדערע זאגן ארבעת אלפים ריבוא והידים ידי עשיו זו מלכות הרשעה דאס איז געקומען דורך די מלכות הרשעה שהחריבה את בתינו, ס'האט געמאכט חרוב אונזער הויז, ושרפה את היכלנו, די מלכות רומא הרשעה האט פארברענט דעם היכל, והגליתנו ס'האט אונז פארטריבן מארצינו פון אונזער לאנד, דבר אחר א צווייטער פשט, הקול קול יעקב, אין לך תפילה שמועלת, ס'איז נישטא קיין תפילה ס'זאל העלפן, שאין בה, ס'זאל נישט זיין אין דער תפילה מזרעו של יעקב. די תפילה וואס אידן בעטן ווערט אנגענומען, והידים ידי עשו, אין לך מלחמה שנוצחת, ס'איז נישטא קיין מלחמה וואס מען טוט באזיגן, שאין בה מזרעו של עשו, וואס אין די מלחמה זאל נישט זיין מזרעו של עשו, והיינו דאמר רב אלעזר, דאס האט רב אלעזר געזאגט, בשוט לשון תחבא, שוט איז פון לשון רוט, בחרחורי לשון פון די קריגעריי פון דער צונג, תחבא, זאלסט זיך באהאלטן. אמר רב יודא אמר רב, האט רב יודא געזאגט פאר רב, מאי דכתיב שטייט אין פסוק על נהרות בבל ביי די טייכן פון בבל שם ישבנו, גם אויך בכינו מיר האבן געוויינט בזכרנו את ציון, דוד המלך איז דאך נאך געווען פאר בבל, בבל איז גלות, בבל איז דאך געווען נאך דעם בית ראשון, און דוד המלך איז דאך נאך געווען פאר דעם בנין הבית, און די מזמור אין תהלים וואס ווערט נישט דערמאנט ווער עס האט דאס אויך געזאגט, דאס האט דוד המלך געזאגט, מלמד א פסוק קומט מען לערנען. שהראהו הקדוש ברוך הוא לדוד, דער אייבישטער האט געוויזן דוד'ן חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, חורבן בית ראשון שנאמר שטייט על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו, דאס נהרות בבל איז דאך דער חורבן ראשון וואס איז געווען נבוכדנצר מלך בבל האט חרוב געמאכט, בית שני דאס איז דאך געוועזן דורך רומי דורך די בני עשו דכתיב שטייט זכור השם לבני אדום את יום ירושלים געדענק צו די בני אדום נעם נקמה דעם טאג וואס זיי האבן חרוב געמאכט ירושלים האומרים וואס זיי האבן געזאגט ערו ערו איר זאלט אונטערגראבן עד היסוד בה מיט דעם יסוד אמר רב יהודה אמר שמואל רב יהודה האט געזאגט פאר שמואל'ן, ואיתימא, אנדערע זאגן רב אמי, ואמרי לה, און אנדערע זאגן במתניתא תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט, מעשה עס איז געווען א מעשה בד' מאות ילדים וילדות פיר הונדערט יונגלעך און מיידלעך שנשבו וואס זענען געווארן געפאנגען לקלון, צו שאנדע, צו שאנדע ווערט אנגערופן א זאך וואס דאס איז נישט דרך העולם, די ילדים זענען געווארן געפאנגען אויף משכב זכר, און די ילדות זאלן זיין פלגשים. הרגישו בעצמם, זיי האבן זיך געפילט למה הם מתבקשים, צו וואס זיי ווערן געזוכט, אמרו, האבן זיי געפרעגט, אם אנו טובעים בים, אויב מיר וועלן זיך דערטרינקען אין ים, אנו באים לחיי עולם הבא, וועלן מיר האבן עולם הבא, דרש להם הגדול שבהם, האט דער העלצטער פון זיי גע'דרש'נט, אמר ה', דער אייבערשטער האט געזאגט, מבשן, פון בשן.

וואס זיי ווערן דערטרונקען אין ים. כיוון ששמעו ילדות כך, די מיידלעך האבן דאס געהערט, קפצו כולם, זענען אלע געשפרינגען, ונפלו לתוך הים, זענען אריינגעפאלן אין ים. נשאו ילדים קל וחומר בעצמם, האבן די אינגלעך גענומען אויף זיך א קל וחומר, ואמרו זיי האבן געזאגט, מה דאך הללו שדרכן לכך, די מיידלעך איז דאך דרכן לתשמיש, די שאנדע דאך נישט אזוי גרויס ווי אונזער שאנדע וואס מען נעמט אונז אויף משכב זכר, כך האבן אזוי אויך געטון אנו מיר שאין דרכינו לכך, על אחת כמה וכמה דארף מען אוודאי דאס טון. אף הם קפצו לתוך הים, זיי זענען אויך אריינגעשפרינגען אין ים, ועליהם, אויף זיי, הכתוב אומר, זאגט דער פסוק, כי עליך הרגנו, אויף דיר זעמער געווארן געהארגעט, כל היום, דעם גאנצן טאג, נחשבנו, זעמער געווארן גערעכנט, כצאן טבחה, ווי שאף וואס מען גייט צו שעכטן. רש י. ורב יהודה אמר, רב יהודה זאגט, דער פסוק, כי עליך הרגנו, כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, זו אישה ושבעה בניה, דאס מיינט מען די מאמע מיט אירע זיבן זין. אתיוהו קמא לקמיה דקיסר, מען האט געברענגט דעם ערשטן זין פאר דעם קיסר, אמרו ליה, מען האט געזאגט צו אים, פלח לעבודת כוכבים, ער זאל דינען עבודה זרה. אמר להו, האט דער עלטסטער זון גע, דער ערשטער זין געענטפערט, כתוב בתורה שטייט אין די תורה, אנכי ה' אלקיך, ממילא דער אייבישטער ער האט באשאפן אלעס, טא ווי קען איך דינען עבודה זרה? אפקוהו האט מען אים ארויס גענומען וקטלוהו, מען האט אים געהארגעט, ואתיוהו לאידך לקמיה דקיסר, מען האט געברענגט דעם צווייטן פאר דעם קיסר, אמרו ליה מען האט געזאגט צו אים פלח לעבודת כוכבים ער זאל דינען עבודה זרה, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, כתוב בתורה שטייט אין דער תורה לא יהיה לך אלקים אחרים על פני. ממילא וויל איך נישט דינען עבודה זרה, אפקוהו האט מען אים ארויסגענומען וקטלוהו מ'האט אים געהארגעט. אתיוהו לאידך, מ'האט געברענגט דעם דריטן זון, אמרו ליה מ'האט געזאגט צו אים פלח לעבודת כוכבים, דין עבודה זרה, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, כתוב בתורה, שטייט אין די תורה, זובח לאלוקים דער וואס שעכט צו די עבודה זרה יחרם, זאל ווערן פארוויסט, ממילא ווי קען איך דינען עבודה זרה, אפקוהו האט מען אים ארויס גענומען וקטלוהו מען האט אים געהארגעט, אתיוהו לאידך, מען האט געברענגט א אנדערן, אמרו ליה מען האט געזאגט צו אים פלח לעבודת כוכבים, דין צו די עבודה זרה, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, כתוב בתורה, ס'שטייט אין דער תורה, לא תשתחוה לקל אחר, זיך נישט בוקן צו א צווייטן גאט. אפקוהו האט מען אים ארויסגענומען וקטלוהו מען האט אים געהארגעט. אתיוהו לאידך האט מען געברענגט דעם פיפטן אמרו ליה, מען האט געזאגט צו אים פלח דין לעבודת כוכבים, עבודה זרה, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, כתוב בתורה, אין דער תורה שטייט, שמע ישראל, הוי'ה אלוקינו הוי'ה אחד, נאר דעם אייבערשטן דארף מען דינען, נישט קיינעם. אפקוהו, האט מען אים ארויסגענומען וקטלוהו, מען האט אים געהארגעט. אתיוהו לאידך, מען האט געברענגט דעם זעקסטן, אמרו ליה, מען האט געזאגט צו אים, פלח לעבודת כוכבים דין צו עבודה זרה, אמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, כתוב בתורה, שטייט אין דער תורה, וידעת היום, זאלסט היינט וויסן, והשבות אל לבבך, זאלסט דאס אומקערן צו דיין הארץ, די הארץ זאל דאס פירן, כי הוי' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, דער אייבישטער איז איינער, הימל און אויף דער ערד, א חוץ אים איז קיינער נישט דא, ממילא קען איך נישט דינען עבודה זרה, אפקוהו, האט מען אים ארויסגענומען וקטלוהו, מען האט אים געהארגעט, אתיוהו לאידך. מען האט געברענגט דעם אנדערן, אמרו ליה, מען האט געזאגט צו אים פלח לעבודת כוכבים דין די עבודה זרה, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, כתוב בתורה שטייט אין דער תורה את ה' האמרת, דו האסט געמאכט דעם אייבערשטן פאר א חשובע זאך וגומר, וה' האמירך היום, און דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן דעם כלל ישראל, כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא, האבן מיר שוין געשוואוירן צום אייבערשטן, שאין אנו מעבירין אותו בקל אחר, מיר ווילן אים נישט בייטן, ואף הוא נשבע לנו, אויך האט דער אייבערשטער געשוואוירן צו אונז, שאין מעביר אותנו באומה אחרת, ער וועט נישט נעמען אויף אונזער ארט א צווייטע פאלק. אמר ליה קיסר, האט דער קיסר געזאגט צו דעם יונגסטן, צו דעם זיבעטן קינד, אשדי לך גושפנקא, איך וועל דיר אראפווארפן, איך וועל אראפווארפן מיין רינג, גושפנקא מיינט מען מיין מיין צורה, די טבעת וואס אין דעם איז דא מיין חתימה, וגחין, וועסט זיך איינבייגן, ושקליה, וועסטו עס נעמען. כי היכי דלימרו, כדי מען זאל זאגן קביל עליה הרמנא דמלכא, און דערווייל וועט ער זיך בוקן צו עבודה זרה, מענטשן וועלן מיינען קביל עליה הרמנא דמלכא, ער האט אויף זיך גענומען דעם שלטון המלך, דער מלך הייסט עס אים אויפהייבן, האט ער עס אויפגעהויבן. מענטשן וועלן אזוי האבן א מיינונג, און געוואלט האט ער זאל זיך בוקן. אמר ליה, האט די קינד געזאגט צום קיסר, חבל עליך קיסר, וויי איז צו דיר קיסר, חבל עליך קיסר, על כבוד עצמך כך, אויף דיין כבוד טוסטו אזוי א טראכטן, דו ווילסט אויספירן, על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, דארף מען דאך אוודאי זיך מוסר נפש זיין אויף דעם כבוד פון אייבערשטן. אפקוהו למיקטליה, מען האט ארויס גענומען דעם זיבעטע קינד צו הרג'ענען, אמרה להו אימיה, האט די מאמע געזאגט צו זיי, יהבוהו ניהלי, גיט אים מיר ואינשקיה פורתא, איך וויל אים קושן אביסל, אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, בני, מיינע קינדער, לכו ואמרו לאברהם אביכם, גייט און זאגטס אברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, דו האסט געמאכט איין עקידה, ואני עקדתי שבעה מזבחות, איך האב געמאכט זיבן עקידות. אף היא אויך די מאמע, עלתה לגג, איז ארויפגעגאנגען אויפן דאך, ונפלה איז אראפגעפאלען ומתה איז זי געשטארבן. יצאה בת קול ואמרה, איז ארויסגעגאנגען א בת קול און דער בת קול האט געזאגט, אם הבנים שמחה. איז אויף דעם-א גייט ארויף דער פסוק כי עליך הורגנו כל היום ר' יהושע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בשמיני, דער פסוק גייט ארויף אויף דער מצוות מילה וואס מ'איז מל די קינד דעם אכטן טאג, און אמאל קען פאסירן ס'זאל נישט פאסירן אז די קינד שטארבט פון דער מילה. ר' שמעון בן לקיש אמר, ר' שמעון בן לקיש זאגט, אלו תלמידי חכמים, דאס גייט ארויף אויף די תלמידי חכמים, שמראים הלכות שחיטה בעצמן, זיי ווייזן אין זיך הלכות שחיטה, דאמר רבא, רבא האט געזאגט, כל מילי ליחזי איניש בנפשיה, א מענטש קען אויף זיך אלעס ווייזן, בר א אויסנאם איז שחיטה, ער וועט וועלן ווייזן די שחיטה, און אמאל קען פאסירן ער וועט עס ווייזן אזוי אויף זיך, דאן וועט ער עס אריינשטעקן אין דעם האלז, ודבר אחר, אויך נישט ווייזן אויף זיך פון צרעת די מראות נגעים, ווייל דורך דעם-א איז א סכנה אז ס'זאל אויף אים קומען די צרעת. ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט, אלו תלמידי חכמים, דאס מיינט מען די תלמידי חכמים, שממיתים עצמן אויף דברי תורה, זיי טעטן זיך אויף דברי תורה, זי שטייט ווי מען זאגט די געזונט גיבן זיי אוועק אויף תלמוד תורה כדרבי שמעון בן לקיש, ווי רבי שמעון בן לקיש האט געזאגט, דאמר רבי שמעון בן לקיש, אין דברי תורה מתקיימין, די דברי תורה האבן נישט קיין קיום, אלא במי שממית עצמו עליהם, דער וואס ער טוט דעם עצמו דעם זיך טוט ער ממית זיין, דאס דער דער איך דאס עקזיסטירט נישט האט איינער געטייטשט, שנאמר שטייט אין פסוק זאת התורה. ווי קען מען דערגרייכן צו תורה אדם כי ימות באוהל וגומר? רש"י. די מהרש"א פרעגט אויף דעם וואס די גמרא זאגט דא כי עליך הורגנו כל היום גייט ארויף אשה ושבעה בניה, פרעגט די מהרש"א עטליכע קשיות, איינמאל פארוואס האט יעדער איינער געדארפן זאגן אן אנדער פסוק, אלע האבן זיי נישט געזאגט איין פסוק, נאך פרעגט ער, דער צווייטער וועלכער האט געזאגט דעם פסוק לא יהיה לך, פארוואס האט ער נישט דערמאנט א פריערדיגן פסוק וואס שטייט אנכי הוי"ה אלקיך? א דריטע קשיא פרעגט ער, די גמרא ברענגט נישט בכלל די פסוקים ווי דער סדר זענען געשריבן אין דער תורה, נאך פרעגט ער, וואס ווייזט אויס אז דער כי עליך הורגנו גייט ארויף מער אויף די אשה ושבעה בניה מער ווי אויף אנדערע קדושים שנהרגו בקידוש השם? אבער ס'לשון גמרא ווייזט דאך אויס, רבי יהודה זאגט עס גייט ארויף אויף דעם. ענטפערט דער מהרש"א אז די זיבן קינדער זענען געווארן געהארגעט אויף קידוש השם, אין זיבן טעג פון דער וואך, יעדער איינער האט געברענגט א פסוק פון דעם ענין פון דעם טאג ווען ער איז געווארן געהארגעט, ווען מ'האט געברענגט דעם ערשטן, דאס איז געווען זונטאג, האט ער געזאגט אנכי הוי"ה אלקיך, דאס איז א רמז אז דעם ערשטן טאג איז נאך נישט געווען די מלאכים, ס'איז נאך נישט געווען די צבא השמים, די הימל, די זון, די לבנה, אז מען זאל מאכן א טעות מען זאל אין זיי גלייבן אז זענען געטער, האט ער געזאגט אנכי השם אלקיך. מאנטאג איז געווארן געהארגעט דער צווייטער, האט ער געזאגט לא יהיה לך אלקים אחרים. ווייל מאנטאג איז דאך שוין געווארן באשאפן די מלאכים, קען מען האבן א טעות צו גלייבן אין זיי. דינסטאג, וואס דינסטאג איז געווארן באשאפן די כוחות וואס צו ווירקן אויף דער ערד, ווי עס שטייט יקוו המים, תדשא הארץ, און מען דארף גלייבן אז אלע כוחות אין דער ערד איז נאר צו דעם אייבערשטן אליין. האט ער געזאגט דעם פסוק, זובח לאלקים יחרם, אז ס'איז נישט דא קיין אנדערע כוחות וואס זענען פועל אויף דער ערד נאר דער אייבערשטער. מיטוואך, דעמאלט איז דאך געווארן באשאפן די מאורות, די זון, די לבנה זענען געווארן נקבע אויף זייער ארט, און מען דארף אין זיי נישט גלייבן. גבורת אלוקות, און דער עיקר ענין פון עבודה זרה איז דאך געוועזן וואס זיי האבן זיך געבוקט צו די זון, די לבנה, און די אנדערע צבאות שמים, האט ער געזאגט אין פסוק לא תשתחוה לאל אחר, וואס דאס איז אויף די עבודה זרה, מען זאל נישט האלטן פון עבודה זרה, ווי ס'לשון אין פסוק ופן תשא עיניך השמימה, אזוי ווי דער פסוק פירט דארט אויס, אשר חלק השם אותם לכל העמים. דאנערשטאג איז געווארן באשאפן א יסוד וואס איז ממוצע צווישן ביידע, ס'איז געוועזן א ענין פון ארץ ישרצו המים און אויך עוף יעופף אז מען דארף נישט גלייבן קיין שום כח אלוקות וואס איז ממוצע צווישן ביידע טוט זיי אפהאלטן, נאר אלעס וואס איז אין הימל און אלעס וואס איז אין דער ערד און וואס איז אינמיטן, אלעס איז פון אייבערשטן, האט ער געזאגט דעם פסוק אז דער אייבערשטער איז וידעת היום והשבות אל לבבך, ווי דער פסוק פירט דארט אויס אז דער אייבישטער איז בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, וואס דאס טוט מרבה זיין אפילו די קלענסטע ווערמל פון ים איז געווארן באשאפן פון אייבישטן און דאס איז בהשגחת הבורא, מיטוואך, דארט איז געווארן באשאפן נפש חיה און דער מענטש האט ער געוואלט זאגן א פסוק וואס דער פסוק זאגט מען דארף נישט משתתף זיין צום שם שמים א אנדער זאך האט ער געזאגט דעם פסוק שמע ישראל הויה אלוקינו הויה אחד. שבת וואס דער אייבישטער האט אלעס באשאפן אין די ששת ימי המעשה, קען מען זאגן אז ער האט פארלאזט די ערד, ער איז יעצט נישט משגיח, ער פאסט נישט אויף וואס די מענטשן טוען, האט ער געזאגט דעם פסוק את השם האמרת, כבר נשבענו אז דער אייבישטער וועט אונז נישט פארלאזן און מיר וועלן אים נישט פארלאזן, וואס דאס איז א.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האט רבה בר בר חנה געזאגט פון רבי יוחנן, ארבעים סאה, פערציג סאה, קצוצי תפילין, קצוצי ווערט אנגערופן די באטעם פון תפילין, נמצא איז געווארן געפונען בראשי הרוגי ביתר, אויף די קעפ פון דיע מענטשן וואס זענען געווארן געהארגעט אין דער שטאט ביתר. אזוי האט געזאגט ווער? רבי יוחנן? רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר, שלש קופות, דריי באסקעטס, של ארבעים ארבעים סאה, וואס אין יעדן איינעם איז געווען פערציג סאה, איז דריי מאל פערציג איז הונדערט צוואנציג, און פריער האט מען געזאגט וויפיל? נאר פערציג סאה. במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט, ארבעים קופות, פערציג באסקעט, של שלש שלש סאה. קומט אויס אז די ברייתא וואס ס'שטייט פערציג פון דריי, פערציג מאל דריי איז הונדערט צוואנציג, און רבי ינאי ברבי ישמעאל זאגט אויכעט הונדערט צוואנציג. זאגט די גמרא ולא פליגי, דער ולא פליגי גייט נישט ארויף אויף רבי ינאי מיט דער ברייתא, דאס איז דאך א פשיטא זיי קריגן זיך נישט, ס'איז דאך מער נישט קיין חילוק צו ס'איז געווען דריי קופות וואס יעדע קופה איז געווען פֿערציק, צו פֿערציק קופות וואס אין יעדע איז געווען דריי, נאר דער ולא פליגי גייט ארויף, כאטש רב יוחנן האט פריער געזאגט פֿערציק, און דא, רבי ינאי און די ברייתא זאגט דאך הונדערט צוואַנציק, דאך איז נישט קיין מחלוקת, הא דרישא הא דדרעא. דאס וואס איז פריער געשטאנען פערציג, דאס מיינט מען תפילין של יד, און דאס וואס שטייט הונדערט צוואַנציק מיינט מען תפילין של ראש, ווייל די תפילין של ראש די קציצות, ווייל דארט איז דאך דא פיר פרשות, און יעדע פרשה, פיר פרשות, באזונדערע פרשות, יעדע פרשה ליגט אין א באזונדער בית, איז דאס דריי מאל אזוי פיל ווי די תפילין של יד, איז די די כאטש ס'איז דאך פאקטיש פיר, אבער דאך ס'קומט דאך אלע צוזאמען, איז עס נישט פיר מאל אזוי פיל נאר ס'איז נאר דריי מאל אזוי פיל, איי לכאורה איז דאך שווער, ווי קען איך איינלערנען אז רבי יוחנן רעדט זיך ביי של יד שטייט דאך בפירוש קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר. ווייזט דאך אויס אז דארט רעדט זיך בשל ראש, און דער מהר"ם שיף זאגט, קודם זאגט ער קען מען טייטשן דאס ווארט בראשי מיינט מען נישט אויפן קאפ, נאר בראשי גייט ארויף אויף די שרים, אויף די ווייל אויף די שרים וואס איז געווען ביי די אידן. נאך א זאך זאגט ער, די אידן האבן דאך דעמאלט געהאלטן מלחמה, האט מען דאך געדארפן טראגן כלי נשק, האט מען אויסגעטון די תפילין של יד, און מען האט עס ארויף געלייגט אויף דעם קאפ, ווייל אזוי שטייט דאך אז איינער טראגט משא זאל ער אויסטון די תפילין, אדער זאל ער זי איז ממילא זאגט ער מקום יש על הראש להניח שתיים, איז דאס די טייטש בראש, עס איז געווען טאקע אויפן קאפ, אבער וועלכע איז דאס געוועזן, עס איז געווען די של יד. אמר רב אסי האט רב אסי געזאגט, ארבעה קב מוח נמצאו געווארן געפינען על אבן אחת דאס איז געווען ביי דעם חורבן בית ראשון, ווי מיר וועלן עס באלד זען פון פסוק, אז די גמרא לערנט עס אפ פון דעם פסוק על נהרות בבל, און דאס ווערט דאך געזאגט אויף דעם חורבן פון בית ראשון. עולא אמר עולא זאגט תשעה קבין, אמר רב כהנא ואיתימא שילא בר מרי מאי קראה, ווי האט מען דאס אין פסוק? בת בבל השדודה, די טאכטער פון בבל וואס איז געווארן גערויבט, אשרי שישלם לך,